בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה דף כד, מיר הייבן אן דף כג עמוד ב', אינמיטן עמוד ביי די צוויי פינטלעך, הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה, האמיר געזען אין די משנה אז לגבי קודש איז דא א חומרא, אז א כלי איז מצרף מה שבתוכו, וואס טייטש טאמער ס'דא אפאר קליינע שטיקלעך עסן אין א כלי, און איינע פון די שטיקלעך ווערן טמא, ווערן אלע טמא, די חומרא איז דא ביי קודש ביי תרומה איז דאס נישט דא, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו? לערנט מען ארויס די דין? אמר רב חנן, ענטפערט רב חנן, דאמר קרא מ'לערנט ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, און די ווארט אחת איז איבעריג ס'וואלט געקענט שטיין כף עשרה זהב, וואס דארף שטיין אחת? הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת, די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז וואס ס'ליגט אין דעם כף פון קטורת, אלעס איז אחת, אלס קוקט מען אן ווי איינס, וואס טייטש אלעס איז מצורף צוזאמען טאמער איין שטיקל ווערט טמא ווערן אלע טמא און ממילא פון דא לערנט מען ארויס אויף אלע זאכן וואס זענען קודש אויף אלע קדשים אז טאמער זיי ליגן צוזאמען אין א כלי איז די כלי זיי מצרף קומט אויס לכאורה אז אונז האמיר ממש א לימוד פון א פסוק פשט די דין אז ס'איז דא א צירוף כלי איז א דין דאורייתא מתיב רב כהנא פרעגט רב כהנא פון א משנה אין עדיות וואס דארט לכאורה זעהט מען קלאר אז ס'איז נאר א דרבנן, שטייט אין די משנה אין עדיות דארט הוסיף רבי עקיבא, ס'טייטש רבי עקיבא איז מוסיף אויף דאס וואס שטייט פריערט, מ'עט באלד זעהן וואס שטייט פריערט, אבער על כל פנים זאגט רבי עקיבא אז הסולת והקטורת והלבונה והגחלים, סיי סולת דאס איז מעהל פון א מנחה, קטורת דאס איז קטורת, לבונה איז מען אויך מקריב צאם מיט מנחה, והגחלים, דאס איז קוילן וואס אויף דעם איז מען מקטיר די קטורת, איז די אלע זאכן שאם נגע טבול יום במקצתו, פסל את כולו, טאמער א טבול יום א טמא רירט צו א חלק, איז די רעשט ווערט אויך טמא, וואס טייטש זיי זענען זיך מצטרף, יעצט די דין פון רבי עקיבא, והא דרבנן היא, איז א דרבנן'דיגע דין, און וויאזוי לערנט רב חנן דאס ארויס פון א פסוק אז ס'איז דאורייתא? דא זעהען מיר רבי עקיבא האלט ס'א דרבנן, ווער זאגט? מהיכי תיתי אז רבי עקיבא רעדט דרבנן'דיג? ממאי זאגט די גמרא ווייל מדקתני רישא, לאמיר קוקן וואס שטייט פאר רבי עקיבא, רבי עקיבא הייבט דאך זיך אן מיט הוסיף רבי עקיבא, אויף וואס איז ער מוסיף? אויף רבי שמעון בן בתירא, שטייט דארט אנפאנג משנה העיד רבי שמעון בן בתירא על אפר חטאת שנגע הטמא במקצתו שטימא את כולו, ס'הייסט אפר פרה אדומה טאמער א טמא רירט צו א חלק, ווערט די רעשט אויך טמא פארוואס? ווייל ס'זיך מצטרף. יעצט די אפר פרה אדומה, די אפר הפרה, איז זעכער אז ס'זיך נאר מצטרף מדרבנן, ווייל אפילו על הצד אז ס'איז יא א דאורייתא אז צירוף איז א דאורייתא מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק פון כף אחת עשרה זהב אזוי ווי ר' חנן האט געוואלט ארויסלערנען אפילו מ'זאגט אזוי איז אפר פרה אדומה קען מען זעכער נישט ארויסלערנען פון דארט ווייל אפר פרה אדומה איז דאך נישט קודש מען פארברענט עס אינגאנצן אינדרויסן פון בית המקדש מחוץ למחנה, און דאס איז קלאר אז צירוף ביי אפר פרה אדומה איז א דרבנן, און ממילא וקתני הוסיף רבי עקיבא, אויף דעם איז רבי עקיבא מוסיף נאך זאכן, איז משמע אז די זאכן וואס רבי עקיבא איז מוסיף, וואס דאס איז ממש קודש, איז אויך נאר מדרבנן, איז ממה נפשך איז דאס א דאורייתא צו דרבנן, ענפערט די גמרא, אמר ריש לקיש משום בר קפרא, זאגט ריש לקיש בשם בר קפרא אז אוואדע איז עס א דאורייתא. איי אויב אזוי ווי שטימט ר' עקיבא? ר' עקיבא רעדט דאך זעכער פון דרבנן'ס און ער רעכנט דאך אויס כל מיני זאכן וואס זענען קודש, איז אויף דעם עט מען יעצט זעהן אז ר' עקיבא רעדט פארצופאל ביי געוויסע זאכן וואס איז מדרבנן, אבער נארמאל רוב זאכן וואס מען טוט אין בית המקדש מיט קודש און מיט קודש איז דאורייתא'ס, און די צירוף איז טאקע דאורייתא וואס מען לערנט ארויס פון כף אחת. זאגט די גמרא, לא נצרכא אלא לשיירי מנחה, ס'טייטש די סולת וואס רבי עקיבא האט דערמאנט, האט ער נישט געמיינט די חלק פון די מנחה וואס קומט אן אויפן מזבח די קומץ, נאר ער האט געמיינט די שיירי מנחה, די חלק וואס בלייבט איבער וואס דאס גייט צו די כהנים, וואס דאס איז יעדער מודה ס'איז זיך נישט מצטרף מדאורייתא, די צירוף דארט איז א דרבנן, פון דעם האט רבי עקיבא גערעדט, פארוואס? וואס איז דאס אנדערש פון די קומץ וואס גייט אויפן מזבח? ווייל דאורייתא צריך לכלי, הכלי מצרפו, שאינו צריך לכלי, אין כלי מצרפו. ס'טייטש מן התורה, ווען איז א כלי מצרף א זאך? נאר טאמער די זאך דארף די כלי. איז א קומץ טאקע דארף האבן א כלי, דארף האבן א כלי שרת, אן דעם קען מען עס נישט מקריב זיין, דאס קענסטו אים זאגן א כלי איז מצרף אבער די שיירי מנחה וואס כהנים עסן, דאס דארף נישט קיין כלי דאס קען מען ארויסנעמען פונעם כלי, און ממילא די כלי איז דאס נישט מצרף מן התורה, ואתו רבנן וגזרו דאף על גב דאינו צריך לכלי, כלי מצרפו. שפעטער זענען געקומען די חכמים און געזאגט אז א כלי איז ער יא מצרף, און פון דאס האט רבי עקיבא גערעדט, אבער אלגעמיין איז אוודאי די צירוף מן התורה. פרעגט די גמרא תינח סולת, האסט מסביר געווען לויט רבי עקיבא וואס איז דאס סולת, קטורת ולבונה מאי איכא למימר, רבי עקיבא זאגט דאך אויך קטורת, לבונה, דאס איז אוודאי יא דאורייתא, און וואס וועסטו מיר דארט זאגן, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, זאגט רב נחמן אמר רבה בר אבוה, כגון שצברן על גבי קרטבלא, ס'טייטש ס'רעדט זיך אז די קטורת, די לבונה, איז נישט אין א כלי, נאר ס'ליגט אויף א קרטבלא, קרטבלא דאס איז א שטיקל לעדער וואס מ'פלעג אויסשפרייטן אויף די בעט אזא ליילעך פון לעדער, און דאס האט נישט קיין כלי קיבול, איז טאמער מ'לייגט ארויף אויף דעם די קטורת און די לבונה צו וואס, דעמאלטס די צירוף וואס זענען זיך מצטרף איז נאר מדרבנן, פארוואס ווייל דאורייתא יש לו תוך, מצרף, אין לו תוך אינו מצרף מן התורה איז צירוף נאר טאמער איז דא א תוך, טאמער איז דא א כלי קיבול, די קרטבלא האט נישט קיין כלי קיבול איז מן התורה נישט מצרף, ואתו רבנן, ותיקנו דאף על גב דאין לו תוך, מצרף. די חכמים זענען געקומען מתקן זיין אז די קרטבלא איז ער יא מצרף, אבער ווייטער איז עס נאר א דרבנן'דיגע דין, פון דעם האט רבי עקיבא גערעדט, מה שאין כן ביי נארמאלע ציורים, נארמאל ביי קודש, קען אוודאי זיין אז מדאורייתא מן התורה זענען זיי זיך מצטרף אין א כלי, זאגט די גמרא אבער ופליגא דרב חנין אדרב חייא בר אבא, רב חנין קריגט זיך אויף רב חייא בר אבא, רב חייא בר אבא האלט קלאר אז צירוף איז נישט מן התורה מען לערנט עס נישט ארויס פון כף אחת, כף אחת איז אפשר אסמכתא אבער נישט קיין לימוד, וועלכע רב חייא בר אבא דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו, ס'טייטש ער האט נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן אז אונזער משנה אונזער דין ביי אונזער משנה אז ס'איז דא צירוף אין א כלי ביי קודש דאס איז נישט קיין דאורייתא נאר די מקור דערפון איז מעדותו של רבי עקיבא די עדות פון רבי עקיבא פשט די עדות פון רבי עקיבא איז דאך א דרבנן דאס האט מען פריערט אויפגעוויזן איז דאס אונזער משנה איז אויך נאר מדרבנן צירוף איז נאר א דרבנן'דיגער דין זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה רביעי בקודש פסול אז ביי קדשים ביי קודש איז דא רביעי ביי תרומה איז נאר דא שלישי זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט מנין לרביעי בקודש שהוא פסול, פון ווי ווייסט מען דאס טאקע דער דין אז ביי קודש איז דא א רביעי, ודין הוא, ס'איז א קל וחומר, וואס איז די קל וחומר? ומה מחוסר כיפורים, שמותר בתרומה, פסול בקודש, מה דאך א מחוסר כיפורים, וואס דאס איז כל מיני מענטשן וואס דארפן ברענגען קרבנות כדי טהור צו ווערן, איז א מחוסר כיפורים, מעג עסן תרומה, אבער קדשים נישט, זעה מען אז קדשים איז הארבער פון תרומה, איז כל שכן שלישי שפסול בתרומה, א שלישי לטומאה פסל'ט דאך תרומה, תרומה וואס א שלישי טאר מען נישט עסן, און קדשים איז דאך הארבער, איז אינו דין שיעשה רביעי לקודש, איז קדשים ווערט א רביעי, נאר וואס רש"י פרעגט אז נישט אזוי ארבעט א קל וחומר, ווייל ביי א קל וחומר איז דאך דא א כלל דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, אז מען מאכט א קל וחומר איין פלאץ פון א צווייטע פלאץ קען נישט די נייע פלאץ זיין הארבער פון די אריגינעלע פלאץ איז דא אויך אז מען לערנט ארויס רביעי פון שלישי מען לערנט ארויס קודש פון תרומה איז זאג אז אזוי ווי ביי תרומה איז דא שלישי די זעלבע זאך ביי קודש איז דא שלישי וויאזוי האט מען עפעס דא צוגעלייגט א רביעי אזוי פרעגט רש"י נאר וואס רש"י ענטפערט צוויי תירוצים. איין תירוץ, זאגט רש"י, איז אזוי ווי מ'וועט באלד זען אז שלישי ביי קודש, אז דאס אז ס'דא ביי קדשים א שלישי, דאס לערנט מען ארויס פון א פסוק, ס'דא א פסוק אויף דעם, און ממילא אויב אזוי קענסטו מיר נישט יעצט קומען מיט א דיו, ווייל ברגע וואס דו קומסט מיט דיו, וואס ווילסטו זאגן מיט דיו? אז ביי קודש איז דא א שלישי, כ'דארף נישט דיו אויף דעם, כ'האב א פסוק אויף דעם. קומט אויס אז טאמער מ'באנוצט זיך מיט דיו, פאלט צאם די גאנצע קל וחומר. ביי אזא ציור, זאגט רש"י, זאגט מען נישט קיין דיו, מילא דא טאקע זאגט מען נישט קיין דיו, האבן מיר טאקע א גוטע קל וחומר. ס'איז איין תירוץ. א צווייטע תירוץ זאגט רש"י, ס'טייטש לויט די מאן דאמרים וואס האלטן אז ביי אזא ציור זאגט מען נאך אלץ דיו, וועט מען טאקע מוזן זאגן אז דאס איז נישט קיין ריכטיגע קל וחומר, ס'איז נאר א אסמכתא. איי אויב אזוי ווי ווייסט מען טאקע אז ביי קודש דא א רביעי? ס'איז נאר א דרבנן'דיגע זאך, ס'איז א אסמכתא בעלמא. אזוי זאגט רש"י צוויי מהלכים. על כל פנים, זאגט יעצט ר' יוסי ווייטער אין די ברייתא, ולמדנו שלישי לקודש מן התורה רביעי בקל וחומר. וואס זאגט דא רבי יוסי? איז ווייטער רש"י מסביר און לויט די ערשטע מהלך אין רש"י שטימט עס א מחיה. פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט אויסגערעדט אז לכאורה איז שווער דא א קשיא דיו פארוואס זאגט מען נישט דיו? האבן מיר אויסגעשמועסט פארוואס טאקע זאגט מען נישט קיין דיו איז ווייל טאמער מען וועט זאגן דיו וואס וועט ארויסקומען? וואס וועט די קל וחומר זיין? די קל וחומר וועט זיין אז ביי קודש איז דא א שלישי און אויף דעם האבן מיר אויסגעשמועסט דארף מען נישט קיין קל וחומר ווייל ס'איז דא א פסוק אויף דעם. דאס זאגט דא ממש רבי יוסי לאמיר זעהן אינעווייניג, זאגט רבי יוסי ולמדנו שלישי לקודש מן התורה, דאס אז ביי קודש דא א שלישי, לערנט מען שוין ארויס פון א פסוק, מען דארף נישט קיין קל וחומר אויף דעם, און ממילא זאגט מען נישט קיין דיו, און רביעי בקל וחומר, רביעי לערנט מען ארויס פון א קל וחומר, דאס איז לויט די ערשטע מהלך אין רשי, לויט די צווייטע מהלך אין רשי, אז מען זאגט יא דיו, און טאקע די גאנצע קל וחומר איז נאר א אסמכתא, איז דאס טאקע סתם א באזונדערע זאך וואס רבי יוסי זאגט א נייע זאך, אז שלישי לקודש מן התורה איז דא א מקור פון א פסוק, אז ביי קודש איז דא א שלישי לטומאה רביעי לערנט מען שוין ארויס פון א קל וחומר, אדער לויט די צווייטע מהלך טאקע איז א אסמכתא. וואסערע פסוק? ווי איז דא א פסוק אז ביי קודש איז דא א שלישי לטומאה? שלישי לקודש מן התורה מנין דכתיב? שטייט אין פסוק ביי קרבן שלמים והבשר אשר יגע בכל טמאי לא יאכל אז טאמער א דבר טמא רירט צו די קדשים פלייש די שטיקל שלמים איז לא יאכל טאר מען עס נישט עסן יעצט סשטייט נישט דא וועלכע סארט טמא'נע זאך שטייט בכל טמאי מי לא עסקינן דנגע בשני לכאורה אפילו א שני לטומאה רירט צו די קרבן די שטיקל שלמים טאר מען עס נישט עסן וקאמר רחמנא לא יאכל זאגט אין די תורה שטייט טאר עס נישט עסן פארוואס זעמער אז סא שלישי זעמער א מקור פון א פסוק אז סדא שלישי לטומאה ביי קדשים רביעי מקל וחומר הא דאמרן די קל וחומר פון רביעי האבן מיר שוין אויסגעשמועסט זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה ובתרומה אם נטמאת וכו' אז ווען עס קומט צו תרומה איין האנט איז טמא ווערט נישט אטאמאטיש די אנדערע האנט טמא מה שאין כן ביי קודש אז איין האנט איז טמא ווערט די אנדערע טמא און מען דארף זיך וואשן מען דארף טובל'ען ביידע הענט זאגט די גמרא אמר רב שיזבי, האט רב שיזבי געזאגט א מורא'דיגע חידוש, דאס מ'האט געזען אין די משנה אז ביי קודש ווען איין האנט איז טמא ווערט די אנדערע האנט טמא, זאגט רב שיזבי ס'גייט נישט אז איין האנט געט איבער די טומאה אויף די צווייטע האנט, נאר בחיבורין שנו, אבל שלא בחיבורין לא, ס'טייטש אזוי, ווען לאמיר זאגן די רעכטע האנט איז טהור און די לינקע האנט איז טמא, און א איד גייט און ער הייבט אויף א שטיקל קודש מיט זיין רעכטע האנט, מיט זיין טהור'דיגע האנט, איז טאמער בשעת וואס ער כאפט אן דעם קודש מיט זיין רעכטע האנט, און וואס טוט ער מיט זיין לינקע האנט? זיין לינקע האנט כאפט אן דעם רעכטן האנט, דעמאלט זאגט מען אז די קודש איז טמא געווארן. פארוואס? ווייל ס'איז דא א חשש אז ער וועט צורירן די קודש מיט די טמא'נע האנט, מיט די לינקע האנט, און דאס האט מען נישט געוואלט, און דערפאר האט מען גוזר געווען אז ס'ווערט טמא. אבל שלא בחיבורין, וואס טייטש, וואס איז טאמער איינער כאפט אן דעם קודש מיט'ן רעכטן האנט, אבער די לינקע האנט כאפט נישט אן די רעכטע האנט, קען זיין פריער האט ער עס יא אנגעכאפט, אבער יעצט בשעת מעשה כאפט עס נישט אן, איז דא נישט דא א חשש אז ער וועט נוצן די טמא'נע האנט צוצורירן די קודש, דא איז נישט דא די גזירה. איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא אויף רב שיזבי'ס פשט פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, יד נגובה מטמא חברתה לטמא לקודש, וואס טייטש א טרוקענע האנט, א טמא'נע טרוקענע האנט, איז מטמא די אנדערע האנט, אזוי ווי אונז האבן געשמועסט די לינקע האנט איז טמא, ווען ס'איז טרוקן, און ס'רירט צו די רעכטע האנט, איז די רעכטע האנט ווערט יעצט אויך טמא, לטמא לקודש אבל לא לתרומה, וואס טייטש ס'איז מטמא קודש, ס'מאכט קודש א שלישי, די שלישי קען שפעטער אויך מטמא זיין אנדערע, און מאכן א רביעי. אבער תרומה נישט, תרומה איז נישט מטמא, נאר תרומה פסל'ט עס. וואס פשט אז די האנט איז א שני און ס'מאכט די תרומה א שלישי? דברי רבי, קומט אויס אויב אזוי אז רבי האלט אז ווען א טמא'נע האנט רירט צו א טהור'ע האנט ווערט די טהור'ע האנט אויך טמא, ס'ווערט א שני לטומאה וואס איז מטמא קדשים און פסל'ט תרומה. יעדע שני לטומאה איז מטמא קדשים און פסל'ט תרומה. זאגט רבי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר קריגט זיך, און ער זאגט לפסול אבל לא לטמא, קריגט זיך אויף איין נקודה, סך הכל זאגט ער אז די צווייטע האנט ווערט נישט קיין שני, ס'ווערט נאר א שלישי, און ממילא איז עס לפסול, ס'פסל'ט קדשים, ס'מאכט קדשים א רביעי, אבער נישט לטמא, לטמא מיינט ס'קען מטמא זיין אנדערע, די קדשים וואס א רביעי קען נישט מטמא זיין אנדערע. איז על כל פנים האמיר דא א מחלוקת צווישן רבי און רבי יוסי ברבי יהודה, רבי האלט די צווייטע האנט ווערט א שני אזוי ווי די ערשטע האנט, און רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז די צווייטע האנט ווערט א שלישי. יעצט זאגט די גמרא, אי אמרת בשלמא שלא בחיבורין, היינו רבותיה דנגובה, ס'טייטש גאנץ גוט טאמער מען לערנט נישט ווי רב שיזבי, נאר וואס דען מען זאגט אז איין האנט איז מטמא די אנדערע האנט, דעמאלטס פארשטייט מען זייער גוט פארוואס די ברייתא רעדט פון טרוקענע הענט, ווייל ס'דא א חידוש, וואס איז די חידוש? די חידוש ביי טרוקענע הענט מער פון נאסע הענט איז, אז א נאסע האנט די משקה וואס רירט צו די האנט די האנט איז א שני די כלל איז מ'האט שוין געזען די כלל אז כל הפוסל בתרומה מטמא את המשקה להיות תחילה אז א משקה ווערט אלעמאל א ראשון לטומאה און ממילא א פייכטע האנט א נאסע האנט די האנט איז א שני אבער די פייכטקייט די נאסקייט אויף די האנט איז א ראשון יעצט גייט די פייכטקייט און רירט צו די אנדערע האנט איז פארשטייט זיך די אנדערע האנט ווערט א שני און דערפאר זאגט אונז די ברייתא אז ביי נאסע הענט איז אפגערעדט אבער אפילו ביי טרוקענע הענט גייט אויך די טומאה אריבער פון איין האנט צום צווייטן, אלא אבער זאגט די גמרא אי אמרת בחיבורין אין שלא בחיבורין לא, טאמער מען לערנט ווי רב שיזבי האט געלערנט אז נישט פשט אז איין האנט איז מטמא די אנדערע האנט, ניין, נאר די חשש איז מען נוצט די טהור'ע הענט צו צורירן די קודש, די חשש איז מען וועט אויך נוצן די טמא'נע הענט, אויב אזוי מאי רבותיה דנגובה, ווי קומט דא אריין טרוקענע הענט, נאסע הענט ס'האט דאך נישט קיין שייכות, די פראבלעם לויט רב שיזבי איז א חשש אז מען וועט נוצן די טמא'נע הענט צוצורירן די קודש, דאס האט נישט קיין שייכות צו ס'איז נאס צו טרוקן, און ממילא איז א ראיה נישט ווי רב שיזבי, נאר וואס דען, די נקודה איז אז איין האנט איז מטמא די אנדערע האנט. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר נמי אמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, לא שנו אלא ידו, די דין אז איין האנט איז מטמא א אנדערע האנט, איז נאר א אייגענע הענט, די אייגענע מענטש'ס הענט, אבל יד חברו לא, טאמער א מענטש'ס האנט איז א שני לטומאה ער רירט צו דעם חבר'ס האנט, די חבר'ס האנט ווערט נישט טמא פון זיין האנט. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, און ער זאגט, אחד ידו ואחד יד חברו, ס'טייטש א מענטש קען אוודאי יא מטמא זיין זיין חבר'ס הענט, באותה היד, ס'טייטש ס'דארף זיין די זעלבע האנט, לאמיר זאגן ראובן'ס רעכטע האנט איז טמא, איז די רעכטע האנט קען מטמא זיין די לינקע האנט, און די רעכטע האנט קען אויך מטמא זיין שמעון'ס האנט, אבער נישט פשט אז שמעון קען יעצט מטמא זיין לוי'ס האנט, און דאס איז נאך א כלל וואס רבי יוחנן זאגט, און נאך א זאך, זאגט רבי יוחנן לפסול אבל לא לטמא, ס'טייטש אויך נאר לפסול, וועלכע סארט טומאה קריגט די צווייטע האנט, א טומאה פון לפסול וואס קען פסל'ן קדשים, ס'טייטש די צווייטע האנט ווערט א שלישי, די ערשטע האנט די ארגינעלע האנט איז א שני, ער רירט צו די צווייטע האנט ווערט די צווייטע האנט א שלישי, און ווען די שלישי רירט צו קודש ווערט עס א רביעי, אבער לא לטמא, ס'טייטש, נישט א העכערע טומאה פון דעם. ממאי? וואס א ראיה? רבי יוחנן ברענגט א ראיה טאקע אז א מענטש קען מטמא זיין זיין חבר'ס האנט אויכעט, מדקתני סיפא פון דעם וואס שטייט ביי אונזער משנה אין די סיפא, שהיד מטמא חברתה לקודש, אבל לא לתרומה, הא תו למה לי, הא תנא ליה רישא, ס'טייטש, שטייט צוויי מאל אין די משנה כמעט די זעלבע זאך, מ'קוקט אריין די משנה, שטייט, ובתרומה אם נטמאת אחת מידיו חברתה טהורה, אז ביי תרומה איז דא אזא זאך איין האנט זאל זיין טמא די אנדערע נישט, ובקודש, מטביל שתיהן, ביי קודש איז דאס נישט דא, ביי קודש ביידע הענט זענען טמא, און די משנה חזר'ט איבער, שהיד מטמא את חברתה בקודש אבל לא בתרומה, ווייל ביי קודש זאגט מען איין האנט איז מטמא די אנדערע נישט ביי תרומה, און פארוואס חזר'ט די משנה איבער די זעלבע כלל צוויי מאל? אלא לאו שמע מינה לאתויי יד חברו, נאר אוודאי קומט אונזער משנה לאזן הערן אז יד חברו אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז איין האנט קען מטמא זיין א חבר'ס האנט, ואף ריש לקיש פירט די גמרא אויס הדר ביה האט אויך צוריק געצויגן און געפסק'נט ווי רבי יוחנן, דאמר רבי יונה אמר רבי אמי אמר ריש לקיש, אחד ידו ואחד יד חברו, ס'טייטש איין האנט איז מטמא די אנדערע האנט און אויך די חבר'ס האנט, און באותה יד, ס'טייטש די זעלבע האנט נאר איין האנט איז מטמא די חבר נישט די חבר א נאך א חבר, און אויכעט לפסול אבל לא לטמא, וואס דאס מיינט אז די צווייטע האנט איז א שלישי נישט קיין שני, זאגט יעצט די גמרא לפסול אבל לא לטמא די נקודה אז די צווייטע האנט איז א שלישי נישט קיין שני, תנאי היא איז בעצם א מחלוקת תנאים, ווי די מחלוקת תנאים דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ידיים כל הפוסל בתרומה, פוסל בתרומה ס'טייטש יעדע זאך וואס איז א שני לטומאה, מטמא ידיים להיות שניות, איז מטמא הענט טייטש ער מאכט די הענט אויך א שני, אז א הענט רירט צו א שני ווערט די הענט א שני, ויד מטמא חברתה אז אויב זיך איין האנט איז מטמא די אנדערע האנט, דברי רב שי' אזוי זאגט רב שי', איז קודם כל האמיר דא קלאר רב שי' זאגט אז איין האנט מאכט די אנדערע האנט א שני ביידע הענט ווערן א שני, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, ידיים שניות הן, ואין, שני עושה שני, ווי איז געהערט געווארן אז א זאך א שני זאל מאכן א שני, אזוי מילא זיי קריגן זיך אויף רב שי', איז זאגט די גמרא מאי לאו, שני הוא דלא עביד, הא שלישי עביד, לכאורה חכמים קריגן זיך טאקע אויף רב שי' זיי האלטן די צווייטע האנט ווערט נישט קיין שני אבער א שלישי ווערט עס יא, ממש ווי די ווערטער פון רבי יוחנן און ריש לקיש, רבי יוחנן און ריש לקיש האבן דאך אויך געזאגט לפסול אבל לא לטמא אז די צווייטע האנט ווערט א שלישי, מילא זעהן מיר דא אז אונז האמיר טאקע א מחלוקת תנאים וואס רב שי' האלט אז ביידע הענט זענען א שני, איין האנט מאכט די אנדערע האנט א שני, און די חכמים זאגן ניין, א שני קען נישט מאכן א שני נאר וואס דען אוודאי איז עס א שלישי, זאגט די גמרא ווער זאגט. דילמא לא שני עביד ולא שלישי, ווער זאגט אז די גאנצע זאך קען זיין די חכמים קריגן זיך בכלל אויף אונזער משנה, און זיי האלטן נישט דא אזא זאך א האנט זאל מטמא זיין א צווייטע האנט, נישט קיין שני נישט קיין שלישי נישט קיין גארנישט, און מילא נישט קיין ראיה אז ס'איז א מחלוקת תנאים, אלא נאר זאגט די גמרא ס'יא דא א ראיה ס'איז מחלוקת תנאים נאר נישט פון דא, נאר כי הני תנאי, ווי אנדערע תנאים דתניא, זיי האבן געלערנט אין א ברייתא ביי אונז אויף עמוד א', יד נגובה מטמא את חברתה לטמא בקודש אבל לא לתרומה דברי רבי, רבי האלט איין האנט איז מטמא די אנדערע האנט און די אנדערע האנט קען מטמא זיין קודש, ס'טייטש די אנדערע האנט איז א שני, איין האנט מאכט די צווייטע האנט א שני, און די צווייטע האנט די שני קען צורירן קודש, קודש ווערט א שלישי, וואס קען מאכן אנדערע קודש א רביעי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אותה יד לפסול אבל לא לטמא, ער האלט אז די צווייטע האנט ווערט א שלישי, א שלישי קען נאר פסל'ען, קען נאר מאכן א רביעי, אבער קען נישט מטמא זיין, זעהן מיר טאקע ס'א מחלוקת תנאים, רבי האלט די צווייטע האנט איז א שני, רבי יוסי ברבי יהודה האלט די צווייטע האנט איז א שלישי. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן מיר געזען די משנה, אוכלין אוכלין נגובין בידיים מסואבות וכו', בתרומה ולא בקודש, פשט אזוי, אונז האבן מיר געזען די משנה אז סתם ידיים איז דאך טמא, סתם א מענטש'ס האנט טאמער מ'וואשט עס נישט איז עס א שני לטומאה, און ממילא מיט א שני לטומאה מיט טמא'נע הענט טאר מען נישט צורירן נישט קיין תרומה און נישט קיין קודש, נאר וואס דאס איז נאר ביי תרומה און קודש וואס איז מוכשר לקבל טומאה. טאמער אבער ס'איז נישט מוכשר לקבל טומאה, ס'האט קיינמאל נישט צוגערירט קיין משקה, קען עס פשטות נישט טמא ווערן, און ממילא וואלט מען לכאורה דאס יא געמעגט צורירן מיט טמא'נע הענט, און דאס האט די משנה געזאגט ביי תרומה מעג מען, ביי קודש טאר מען נישט. זאגט די גמרא, תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי חנינא בן אנטיגנוס, וכי יש נגובה לקודש? פרעגט רבי חנינא בן אנטיגנוס, וואסערע מין נייע היתר איז דאס נגובה, טריקן, ס'איז נישט מוכשר לקבל טומאה, והלא חיבת הקודש מכשרתן, ס'דא א כלל ביי קדשים אז ס'ווערט גערופן חיבת הקודש, ס'דארף נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה, ס'קען מקבל טומאה זיין אפילו פארדעם פאר ס'איז מוכשר, אויב אזוי קען מען נישט מפרש זיין פשט די משנה אזוי ווי אונז האבן מיר מפרש געווען, ענטפערט טאקע די גמרא, לא צריכה, כגון שתחב לו חברו לתוך פיו, או שתחב הוא לעצמו בכוש ובכרכר, זאגט די גמרא א צווייטע פשט אין משנה אינגאנצן, פשט אין משנה איז, איינער נעמט א שטיקל קודש, און נישט ער אליין לייגט עס אריין ביי זיך אין מויל מיט זיין טמא'נע הענט, נאר אדער זיין חבר פאקט עס אים אריין אין מויל, אדער ער נעמט אזא סארט כלי, אזא כלי עץ אן א בית קיבול וואס קען נישט מקבל זיין קיין טומאה, און מיט דעם שטופט ער עס אריין ביי זיך אין מויל, און ממילא ביי אזא אופן מעג מען, ס'איז נישט קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל מ'איז נישט מטמא די קודש, ער רירט עס נישט צו. נאר וואס, ס'ענדיגט זיך נישט דא. וביקש לאכול צנון ובצל של חולין עמהן. ער וויל עסן עפעס א שטיקל רעטעך, א שטיקל צוויבל פון חולין, צוזאמען מיט די קודש צו מיט די תרומה וואס ליגט ביי אים אין מויל. יעצט ווייטער, נארמאל איז עס אויך נישט קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל זיין הענט איז דאך א שני לטומאה, א שני קען נישט מטמא זיין חולין, נאר תרומה, מילא איז דא נישטא קיין פראבלעם, נארמאל וואלט מען אים געזאגט נעם דעם שטיקל צנון צו די בצל פאק עס אריין אין מויל, פון דעסטוועגן לקודש גזרו בהו רבנן, לתרומה לא גזרו בהו רבנן, ווען ס'איז געקומען צו קודש האבן חז"ל מחמיר געווען, און מ'האט גוזר געווען אז מ'זאל נישט עסן צנון און בצל צוזאמען מיט די קודש וואס ליגט ביי אים אין מויל, פארוואס? ווייל ס'דא א חשש אז ער וועט אריינלייגן בטעות די הענט אין די מויל, צורירן די קודש, און עס טמא מאכן, מה שאין כן ביי תרומה האט מען נישט מחמיר געווען, ווייל נאכאמאל ס'איז דאך א ווייטע חשש אז ער וועט אריינלייגן די הענט אין מויל, איז ביי קודש איז מען מער מחמיר ווי תרומה, נאר וואס אויב אזוי דארף מען פארשטיין וואס זאגט די משנה אוכלין אוכלים נגובים בידיים מסואבות, ווי קומט אריין נגובים טרוקענע מאכלים, איז ווי רש י איז מסביר זייער שיין, זאגט רש י אז די גאנצע היתר ביי תרומה צו עסן צנון ובצל איז נאר טאמער די צנון ובצל איז טרוקן, פארוואס? נישט אלס הכשר לקבל טומאה, נאר ווייל טעכניש טאמער די צנון ובצל איז נאס, און אונז האבן דאך געזעהן שוין א כלל אז כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקה להיות תחילה, וואס טייטש אז א משקה נישט קיין חילוק וואסערע סארט טומאה רירט עס צו, ס'ווערט אלעמאל א ראשון, אויב אזוי קומט אויס דער מענטש נעמט די צנון ובצל, זיין הענט איז א שני, ס'רירט צו דער נאסע פייכטע צנון ובצל, דער פייכטקייט דער נאסקייט דער וואסער ווערט א ראשון, דער ראשונדיגע וואסער מאכט יעצט די צנון ובצל א שני, דאס פאקט מען יעצט אריין אין מויל דאס איז א פראבלעם ווייל האט דאך קודש אין מויל האט דאך תרומה אין מויל,

מה שאין כן תרומה ווי רש י זאגט, די אונן טאר נישט עסן קדשים נאר תרומה, די זעלבע זאך איז ביי מחוסר כיפורים, מעג עסן תרומה אבער קדשים נישט, און פארדעם אז ס'ביז יעצט האט ער נישט געטארט און יעצט מעג ער, האבן חזל מצריך געווען אז ער זאל זיך טובל'ן.